לזכות דוב בער בן שיינא שיחיה ליום הולדת שלו ה' כסלו. משיחת י' שבט תשי"ט. דער ענין פון ופרצת איז דער עצם ווארט דערפון, באטייטעט זיך א ענין פון היפך הבנין, דאס הייסט דאס איז ניט סתם הרחבה, נאר דאס איז א זאך וואס מען נעמט אראפ א מחיצה וואס אט אט די מחיצה מוז מען דאך זאגן אז דאס איז א דבר טוב, ווארום אויב די מחיצה וואלט ניט געטויגט איז אף על פי וואס בחיצוניות וואלט דאס געווען א פריצת מחיצה אבער בפנימיות וואלט דאך דאס געווען א ענין של בניה ניט א ענין של פירצה, ווארום יעדער ענין פון טוב איז דאס א ענין של בנין, און יעדער ענין פון היפך הטוב אפילו א בנין פון לעומת זה, איז דאך דאס א ענין של פירצה, על דרך וואס מען זאגט אמלאה החרבה, אז מחורבנה של ירושלים איז נתמלאה צור, איז דאך דאס נישט דער ענין וואס איז אויפגעבויט געווארן א זאך, דאס איז א ענין וואס נתמלאה צור מחורבנה של ירושלים, דער בנין פון צור איז דאס א ענין של חורבן ופירצה. וויבאלד אז מען זאגט דא ופרצת איז דאך משמעות ביידע זאכן, אז דאס ווערט אנגערופן בשם פירצה, וואס א פירצה בשדה איז נישט שייכות צו זאגן, א פירצה איז שייכות זאגן, דארט וואו ס'איז דא א בנין מיט מחיצות, נעמט מען אראפ א טייל פון דער מחיצה, ווערט דאס אנגערופן בשם פרוץ, בשם פירצה. און וויבאלד אז תורה רופט דאס אן בשם פירצה, הייסט דאס אז תורה רופט אן דעם בנין בשם בנין,

און גייט לבטח דרכו דרכו של מלך מל דרך המלך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און גיין אין דעם וועג איז קען מען דאך גיין אזוי על דרך הרגיל, זאגט מען אז דאס איז גוט בשעת ס'איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים און לא חטא ולא פגם ולא עבר את הדרך,

און אט אזוי איז אויך די הוראה בנוגע צו תלמידי הישיבות וליושבי אוהל בכלל, וואס אזוי איז אויך דא זמנים קבועים אויף לימוד, אויף לימוד התורה און אויף עבודת התפילה, ס'איז דא אפילו זמנים קבועים אויף מהדרין, ביז אפילו מהדרין מן המהדרין.

ס'דא אין דעם ענין וואס ווערט על פי תורה אנגערופן בשם בנין, און על דרך זה איז אויכעט די די הנהגה צו בעלי עסק ובכללות בקיום המצוות ובפנימיותם אין דעם ענין פון צדקה אז אזוי איז אויך דא צדקה מיט כמה וכמה הגבלות ביז מצוה מן המובחר

תורה, און געבן מער ביז דער וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ווען מען דארף ארויס פון דעם לעומת זה, און נאך מער ופרצת אפילו אט אט די וואס רעכענען אז זיי זיינען שוין דערצו ניט שייכות, אבער אין יחודים עליונים איז דארט איז דאך דער אמיתית הענין פון אין סוף איז דאס איז דער מצוות השעה פון יעלה הפורץ לפנינו,

וועט דעמאלט מחובר ווערן די גג ורצפה ביחד וואס דער גג איז דאס דאך דער ענין פון תורה וואס דאס איז מן השמים און די רצפה וואס דאס איז דאך דער ענין בכללות פון מצוות וואס זיי זענען דאך דווקא בעניינים גשמיים און דאס וועט ווערן כאחד ממש אראפ אלע עניינים פון גזירות והבדלות ומחיצות אז ס'וועט זיין דער יעלה הפורץ לפנינו בקרוב ממש לחיים